שלום וברכה צו המשי מער וועגן א קאנגרעסיאנאלער פארהער אויף יו-עף-או'ס. נישט די ערשטע. נישט די ערשטע אזא פארהער. שוין געווען עטליכע דורך קאנגרעס. שוין געווען באריכטן, נישט באריכטן, רעפארטס וואס זענען פארעפנטליכט געווארן דורכ'ן פענטעגאן. דורך נאסא און דורך אנדערע, און אט דאס מאל האבן איינער פון די וואס האבן אויפגעטרעטן פאר די קאנגרעסיאנאלע קאמיטעי האט געוואוסט צו דערציילן אז ער איז אז ער האט אליינס געזען, טייטש ער ווייסט פאר א פאקט, פון א פראגראם, א פראגראם וואס ווערט געפירט דורכ'ן פענטעגאן, וואס גיבט זיך אפ מיט'ן אנאליזירן יו עף או'ס, און נאך מער ווי דעם אז זיי האבן אייגנטליך אז די פענטעגאן האט אין זיין באזיץ ברוכווארג, שטיקלעך פון יו-עף-או'ס, און זיי ווערן אנאליזירט און באהאנדלט. דער זעלבער האט אויך געוואוסט צו דערציילן אז די פענטעגאן, דאס הייסט די אמעריקאנער שפיאנאזש קאמיוניטי, האט אויך שוין געטראפן סימנים פון לעבן וואס דאס זאל נאר נישט מיינען. נישט מענטשן, אבער אנדערע פארמען פון באשעפענישן, אויב מען קען עס אזוי זאגן, יענער איז נישט געווען גענוג ספעציפיש וואס וואס ער מיינט דערמיט, אבער אז מען האט געטראפן א געוויסע פארמען פון לעבן צו פון באשעפענישן וואס קומען פון אנדערע פלעצער, כ'ווייס נישט, פון אנדערע וועלטן, וואס עס זאל נאר נישט זיין. קודם, וואס מיינט יו-עף-או? פון וואס רעדט מען דא? UFO איז די ראשי תיבות פון Unidentified Flying Objects, ס'איז גענוג פשוט, זאכן וואס פליען און מען ווייסט נישט וואס זיי זענען, Unidentified, אומאידענטיפיצירט, טייטש אז מען קען זיי נישט אידענטיפיצירן, מען ווייסט נישט וואס זיי זענען, ס'איז נישט קיין עראפלאן, ס'איז נישט קיין העליקאפטער, ס'איז נישט קיין וועטער באלון, גארנישט וואס אונז קען מיר, ס'איז נישט קיין זאך וואס אונז קען מיר, און אונז מיינט מען נישט אונז פשוטע מענטשן, נאר אונז מיינט מען מענטשן וואס וואס קענען גוט עראפלאנען, וואס קענען גוט די אטמאספער, וואס ווייסן ווען זיי קוקן אויף עפעס ווייסן זיי וואס זיי זעען, זיי ווייסן בערך וואס דאס איז אפילו במושכל ראשון אויפן ערשטן בליק, יעצט ווען אזעלכע מענטשן זעען פאר זיך זאכן וואס פליען, און זיי קענען עס זיי קענען עס נישט אידענטיפיצירן, פאלט עס אריין אין דער קאטעגאריע פון UFO, עפעס וואס איך ווייס נישט וואס דאס איז. ווען מען רעדט פון עפעס וואס איך ווייס נישט וואס דאס איז, מיינט עס נישט סתם אזא סתם מחסרון ידיעה, אז איך ווייס דאס איז אן עראפלאן וואס לויטן חשבון, יא, לויטן חשבון פון יעדן איינעם פון די אמעריקאנער לופט כוחות, פון די, לויטן חשבון דארף דא נישט זיין קיין עראפלאן, מען רעדט נישט פון דעם, מען רעדט פון עפעס וואס פירט זיך אויף, אויף אן אופן וואס איז שטימט נישט מיט די טעכנאלאגיעס און מיט די כללים וואס אונז קענמיר. דאס הייסט, לאמיר זאגן ווען אן עראפלאן פליעט שנעלער ווי סיי וועלכע עראפלאן קען פליען, ווי סיי וועלכע טעכנאלאגיע וואס אונז האמיר היינט זאל קענען שטויסן אן עראפלאן סאו שנעלער ווי סיי וועלכע שנעלקייט וואס אונז קענמיר היינט אויספירן מיט אונזערע טעכנאלאגישע מיטלען, אדער ווען אזא מין אביעקט, אזא מין געגנשטאנד, מאכט מאנעוורעס ס'הייבט זיך און ס'לאזט זיך אראפ און ס'דרייט זיך ווייטער אויף אן אופן וואס נישט נאר אונזערע פלאנען קענען נישט, נאר אונז ווייסמיר אז אונז האמיר נישט קיין טעכנאלאגיע וואס זאל אפילו זיין נאנט צו קענען צו קענען מאכן די קונצן וואס יענע פליגער, וואס ס'זאל נאר נישט זיין, וואס יענע פליענדיגע חפץ האט באוויזן. מ'רעדט פון זיך באווייזן פלוצלינג און נעלם ווערן כהנה וכהנה זאכן וואס אונז קענמיר היינט נישט באווייזן. אונז מיינט נישט נאר אמעריקע, נאר אויך נישט טשיינע און אויך נישט רוסלאנד. ס'איז נישט דא די טעכנאלאגיע, ס'עקזיסטירט נאך נישט. ווייט נישט. ס'איז נישט אזוי ווי אונז, אונז זעמער ביי נאמבער ניין און יענס איז ביי נאמבער צען. מ'רעדט אזוי ווי אונז זעמער, לאמיר זאגן אז אונז זעמער ביי נאמבער ניין. נניח, לאמיר זאגן אז ס'איז געווען, ס'איז דא א לאנד וואס האט שוין טעכנאלאגיע וואס גייט ביז נאמבער צען, אבער יעצט רעדט מען דא פון נאמבער דרייסיג פערציג, ס'איז נישט דא, נישט נאנט דערצו אפילו. סאו די עצם פענאמענע, די ערשיינונג, פון UFOs אדער אנדערע נעמען וואס די גאווערמענט געבט עס פאר די זאכן, פאר די פליעדיגע זאכן וואס מ'ווייסט נישט וואס זיי זענען, איז נישט ניי. וואס איז אבער יא ניי, דורך פון די לעצטע פאר יאר איז אז ס'ווערט גענומען מער ערנסט און נישט סתם דורך המון עם נאר ס'ווערט מער ערנסט גענומען דורך קאנגרעס און דורך סענאט איז מיט אפאר חדשים צוריק האט א פענטעגאן באאמטער אויפגעטרעטן פאר א סענאט סוב קאמיטי א סא אזא קאמיטע אינעם סענעט און געזאגט אז די אמעריקאנער רעגירונג האלט אן אויג, ווייסט און אנאליזירט בערך זעקס הונדערט און פֿופֿציק אזעלכע ערשיינונגען פון יו-עף-או'ס, אזעלכע פליענדיגע אביעקטן וואס זענען רעקארדירט געווארן איז יענער האט אבער געזאגט אז רובא דרובא פון די זעקס הונדערט און פֿופֿציק אזעלכע פאלן קען מען פארענטפערן. קען פארענטפערן אז ס'איז געווען אן עראפלאן, ס'איז געווען א וועטער באלון, ס'איז געווען סתם עפעס וואס איז געפלויגן אין די לופטן, ברוכווארג, אפפאל. אבער יענער האט אויך געזאגט אז ס'איז דא א געוויסע פראצענט פון יו עף או סייטינגס. זאכן וואס זענען געזען געווארן אדער רעקארדירט געווארן, אויפגעכאפט געווארן אויף רעדארן אדער אויף ווידעא, וואס האט נישט קיין הסבר. נאכאמאל, ווען ער זאגט אז ס'האט נישט קיין הסבר מיינט אז די גרעסטע חכמים, די גרעסטע מומחים, די וואס ווייסן וויאזוי אן עראפלאן פירט זיך אויף, וויאזוי אן עראפלאן זעהט אויס, און וואס אן עראפלאן קען אין בעסטן פאל טוהן, זיי קענען עס נישט מסביר זיין, אפילו בדיעבד. יעצט, מ'רעדט טאקע פון א מיעוט, און אז לאמיר מ'גייט אפילו מ'זאל גיין מיט די מיט די הנחה אז די פענטעגאן ווארטזאג די פענטעגאן באאמטער האט געזאגט דעם גאנצן אמת וואס איז נישט זיכער ווי מ'זעט פון די עדות'שאפטן פון די עדות וואס האבן יעצט אויפגעטרעטן פארן קאנגרעס די פאריגע וואך יא איז קומט אויס אז די פענטעגאן באהאלט די פענטעגאן באהאלט זייער אסאך גאנצע פראגראמען ארום יו-עף-או'ס אבער אפילו לויט יענעמס עדות'שאפט פונעם פענטעגאן באאמטער פאר'ן סענעט מיט אפאר חדשים צוריק, האסטו א געוויסע ציפער, לכל הפחות צענדליגער פאלן פון UFOs וואס זענען געזען געווארן, וואס די פענטעגאן איז מודה אז ס'איז געזען געווארן, און וואס זענען רעקארדירט געווארן, וואס זענען וואס האבן זיך געוויזן אויף ראדארן, וואס זענען אויפגעכאפט געווארן אויף ווידעא, וואס מ'האט נישט קיין שום הסבר, וואס מ'קען בשום אופן נישט פארענטפערן, דאס הייסט אלע תירוצים וואס מ'קען דא נוצן אלע מעגליכע הסברים שטימען דא נישט. סאו איז דא דא א קשיא. סאו נאסא און די פענטעגאן און אלע אנדערע ביז יעצטיגע אזעלכע פארהערן און קאנפערענצן ארום דעם ווי די די אפיציעלע ווי די רעגירונג האט געשיקט פארשטייער זאל עס זיין די פענטעגאן זאל עס זיין די אמעריקאנע שפיאנאזש קאמיוניטי ווי זיי האבן געשיקט פארשטייער וואס זאלן זאגן זאלן אויפטרעטן מטעם די רעגירונג. איז די עיקר פאוקוס וואס יענע האבן געטרייט צו לייגן איז אויף דערויף וואס מען קען יא מסביר זיין, אבער אייביג איז געבליבן א געוויסע צאל, א געוויסע סכום פון פאלן וואס זיי האבן אויך געזאגט מען קען נישט מסביר זיין, לאזן זיך נישט מסביר זיין, לאזן זיך נישט עקספלעינען, לאזן זיך נישט אוועק מאכן, ס'טייטש ס'דא דא א קשיא, מען קען פאוקוסן אויף אויפן רוב וואס מען קען יא מסביר זיין, אבער אז ס'בלייבט א מיעוט וואס מ'קען נישט מסביר זיין ווערט עס נישט בטל בשישים. איז דא דא פאלן פון זאכן וואס פליען מיט א, לאמיר עס רופן טעכנאלאגיע ווייל דאס איז אונזערע השגה, פון אן עראפלאן פליט מיט טעכנאלאגישע קונצן אבער זיי האבן געוויסע מעגליכקייטן און א געוויסע יכולות וואס אונז נישט נאר האמיר נישט נאר קעמער אפילו נישט פארשטיין וויאזוי יענע האבן עס יא, וויאזוי יענע קענען באווייזן וואס זיי פירן דורך. איז ווען איינע פון די עדות וואס האבן אויפגעטרעטן יעצט פאריגע וואך פאר קאנגרעס, פאר די קאנגרעסיאנאלע קאמיטעי האט געזאגט אז יענער איז געווען א פילאט, א פיילעט פאר א עף-עיטין מיליטערישע פליגער איבער צען יאר, איז יענער זאגט אז ער און זיינע שותפים, זיינע קאלעגעס, האבן געזען יו-עף-או'ס אזוי אפט, און ווען ער רעדט פון זען יו-עף-או'ס מיינט ער זאכן וואס האבן נישט קיין געהעריגן הסבר, און נאך מער, רעדט פון ערפארענע פילאטן, און זיי האבן אויך ער רעדט פון זאכן פון ערשיינונגען פון יו עף או סייטינגס וואס זענען אויפגעכאפט אויף ווידעא איז ווי ער זאגט ווען ווען די עפנטליכקייט וואלט געזעהן וואס ער און זיינע קאלעגעס האבן געזעהן וואלט שוין לאנג געווען א שטורעם ווי ער זאגט ווייל ער האט געזעהן אזוי אסאך און זאכן וואס קענען בשום אופן נישט עקספלעינד ווערן אז ס'וואלט שוין לאנג געווען גענוג א גרויסע רידעריי אין די וויסנשאפטליכע וועלט, סייענטיפישע וועלט, און די די דעפארטמענט אוו דיפענס און שוין אפגערעדט פון סענעט קאנגרעס וואלטן זיך שוין לאנג וואלטן שוין לאנג זיך ערנסט אפגעגעבן מיט די נושא אויף א גרויסן פארנעם. די גרעסטע באמבע איז געווען די עדותשאפט פון עמיצן וואס האט געארבעט אין די שפיאנאזש אפטיילונג וואס פירט אן אלע שפיאנאזש סעטעלייטס פון די אמעריקאנער רעגירונג, איז ער זאגט אז מיט א פיר יאר צוריק אין צוויי טויזנט און נײַנצן האט ער באקומען אן אויפגאבע, זיין אויפגאבע איז געווען צאמצונעמען. אלע קלאסיפיצירטע פראגראמען, יא אלע געהיימע פראגראמען וואס זענען קאנסיעלט באהאלטן פון די עפנטליכקייט וואס האבן שייכות מיט יו עף או'ס, אלע זאכן אלע פראגראמען אלע. אונטערנעמונגען פון די רעגירונג, פון אלע פליגלען פון די שפיאנאזש אגענטורן פון די אמעריקאנער רעגירונג, און צוזאמנעמען אלע די אלע די פראיעקטן וואס געבן זיך אפ מיט יו-עף-או'ס, און מאכן א ליסטע דערפון. האט ער דערציילט, יענער האט דערציילט פאר'ן קאנגרעסינאל קאמיטעי, אז אין דורכאויס זיינע זוכענישן האט ער זיך אנגעשטויסן אין א העכסט געהיימע פראגראם פונעם פענטעגאן, וואס געבט זיך אפ מיטן צוריקבויען געקראכטע UFOs. יא UFOs וואס האבן איך שהוא אויפגעכאפט אדער זיי האבן געקראכט און די פענטעגאן פרובירט זיי צוריק צוזאמצושטעלן. שוין צענדליגע יארן וואס די פראגראם לויפט אז די פענטעגאן פרובירט מ'רופט עס ריווערס ענדזשינירינג צוריק צוזאמשטעלן א זאך וואס איז צובראכן געווארן כדי צו קענען עס אנאליזירן און פארשטיין בעסער וואס דארטן טוט זיך, פון וואס דאס איז צוזאמגעשטעלט, און ער האט אויך געוואוסט צו דערציילן אז אין די פראגראם זענען אויך דא געוויסע לעבעדיגע, געוויסע פארמען פון לעבן וואס די פענטעגאן האט אין איר באזיץ, וואס האט נאר ער לייגט צו, ווען ער האט געבעטן צוטריט דערצו האט מען אים עס נישט געוואלט געבן, יא, מען האט אים נישט געוואלט מיטטיילן די פרטים פון יענע פראגראם. איז דער דער דעיוויד וואס האט געגעבן זיין עדות'שאפט פארן קאנגרעס אונטער א שבועה, אז איינמאל ער האט אנגעהויבן דערציילן, ער האט אנגעהויבן רעדן וועגן די זאכן וואס ער האט באגעגנט און טאקע בפרטיות יענע פראגראם צו וואס ער האט נישט באקומען קיין צוטריט, האט די פענטעגאן אים אנגעהויבן רודפ'ן. ער האט נישט געוואלט אריינגיין אין קיין פרטים, ער האט נאר פארלאנגט אז די אמעריקאנער רעגירונג זאל אים געבן, זאל אים באשיצן אלס א וויסלבלאוער, טייטש אימיצער וואס דערציילט עפעס ווען ער זעט ווען ער זעט עוולות וואס אנדערע באגיין און האט מורא פאר נקמה, באקומט ער א ספעציעלע שוץ פון די רעגירונג, און ער פארלאנגט די שוץ, און ער זאגט אז אז מען האלט אינמיטן די אויספארשונג, אז די רעגירונג קוקט אריין אין דעם, און במילא קען ער נישט אריינגיין אין קיין פרטים. אבער ער זאגט אז ער האט געהאט ערנסטע רדיפות, שטארקע רדיפות מצד די פענטעגאן פארן דערציילן דאס וואס זיי האבן נישט געוואלט ער זאל דערציילן. יעצט זיין עדות'שאפט ווערט גענומען מיט א היפשע מאס ערנסטקייט ווייל ער איז א מענטש וואס האט געהאט סעקיוריטי, א גרויסע שטאפל פון סעקיוריטי קלערענס, דאס הייסט ער האט געהאט צוטריט צו סודות וואס ווערן נישט פארעפנטליכט פאר די פובליק, און ער האט אויך עוסק געווען אין די נושא, סאו דא דא דא נישט סתם דא דא מער ווי שפעקולאציעס, די זאכן וואס ער האט דערציילט וועגן די וועגן די פענטאגאן פראגראם האט ער נישט האט ער נישט ער האט נישט ארויסגעשטעלט קיין באווייזן עס פעסטצושטעלן, ער האט דערציילט א מעשה, אבער דער בעל הסיפור דער וואס דערציילט די מעשה איז האט קלאר געהאט סעקיוריטי קליערענס און האט אויך עוסק געווען אין די נושא, און די פאקט וואס די פענטעגאן לייקענט ווערט שוין היינט אויפגענומען מיט סקעפטיציזם, אמאל די פענטעגאן, די אמעריקאנע רעגירונג, די אמעריקאנע מיליטער לייקענט שוין צענדליגע יארן, די געשיכטע מיט יו-עף-או'ס איז שוין אן אלטע מעשה. און די אמעריקאנער רעגירונג, די מיליטער, די פענטעגאן, אלע האבן עס געלייקנט. אבער היינט ווערט עס אויפגענומען מיט מער סקעפטיציזם, ווייל די מיליטער אליין, און די רעגירונג, און די פענטעגאן, האבן מיט די צייט, בפרט אין די לעצטע פאר יאר, האבן שוין אנגעהויבן ארויסקומען מיט געוויסע הודאות, מיט געוויסע אנערקענונגען אז יא, ס'איז דא אזא זאך ווי, אנאידענטיפייד פלייאינג אבדזשעקטס, זאכן וואס פליען ארום און מען קען זיי נישט מסביר זיין. ווי געזאגט, מען פרובירט אריינצואווארפן די פאר, לאמיר זאגן, די פאר צענדליגער פעלער וואס לאזן זיך נישט מסביר זיין, פרובירט מען צו אריינווארפן מיט די הונדערטער אנדערע וואס מען קען יא מסביר זיין, אבער ס'בלייבט די צוואנציג צו דרייסיג צו פערציג פאלן, לכל הדעות האבן נישט קיין הסבר. ס'הייסט נישט סתם איך ווייס נישט וואס דאס איז, נאר מען נעמט די מען רעדט פון די פרטים וועגן יענע אינצידענטן וואס מען ווייסט יא, וואס קען מען וואס שטימען בשום אופן נישט מיט גארנישט וואס אונז קענמיר, וועגן פליען, וועגן אפילו וועגן חוקי הטבע, שוין אפגערעדט פון טעכנאלאגיע. סאו עס איז נישט סתם איך זעה עפעס און איך ווייס נישט וואס דאס איז, נאר איך זעה עפעס וואס איך ווייס קלאר אז ס'איז אינדרויסן, ס'איז ווייטער, ס'איז ביאנד די מעגליכקייטן, די יכולת פון וואס אונז האבן מיר היינט, פון וואס אונז קענען מיר היינט, אדער וואס אונז קענען מיר זיך נאר פארשטעלן קען זיין. דאס קומט שוין אויך נאכדעם וואס די ניו יארק טיימס און אנדערע צייטונגען און אנדערע מידיע אוטלעטס האבן פובליצירט במשך די לעצטע יארן קראנטע פאלן, אריינגערעכנט ווידיאוס וואס זענען וואס זענען ארויסגערונען געווארן פונעם מיליטער, פון דער נעיווי, וועמענס אויטענטישקייט איז פעסטגעשטעלט געווארן, וועגן אזעלכע ערשיינונגען, וועגן פליענדע אביעקטן וואס האבן נישט קיין הסבר. דערצו זענען שוין דא היינט סטעיטמענטס פון געוועזענע פרעזידענטן, אריינגערעכנט טראמפ און אבאמא, וואס האבן אויך געלאזט פאלן ווערטער וואס לאזן נישט איבער קיין סך פלאץ צו טראכטן אז ס'איז גארנישט. זייערע ווערטער זאגן גאנץ קלאר אז ס'איז יא דא עפעס. שאלה איז נאר וואס. איז אבאמא האט גערעדט מער דיפלאמאטיש אין זיין סטעיטמענט מיט א שטיק צייט צוריק. ער זאגט אז ער וואלט ווען געוואלט ס'זאל זיין מער טרענספערענסי, ס'זאל זיין מער דורכזיכטיגקייט, וועגן וואס דא גייט פאר, וואס דאס אמעריקאנער מיליטער ווייסט וועגן UFOs, און טראמפ וואס איז רעדט ווייניגער דיפלאמאטיש האט יא גערעדט מער קלארע דיבורים, ער זאגט אז ער איז געוואר געווארן, ער ווייסט געוויסע פרטים וועגן UFOs וואס ער וואלט פאר קיינעם נישט דערציילט, סאו ס'איז גאנץ קלאר קען מען זאגן אז עפעס איז דא, די שאלה איז נאר וואס, דאס איז די גאנצע וואס מען קען זאגן וועגן דעם, די שאלה איז נאר וואס, סאו ס'איז גאנץ קלאר אז די פענטעגאן פרובירט עפעס צו באהאלטן, ווייל זיי האבן אלע יארן פרובירט צו באהאלטן, און ווען זיי זענען ארויסגעקומען דערציילן אז ס'איז יא דא עפעס וואס מען קען נישט מסביר זיין, איז עס געווען נאך יארן זאגן אז ס'איז בכלל נישט דא אזא זאך, נישטא אזא זאך פון עפעס וואס איז געפלויגן און ס'האט נישט קיין הסבר, דמיונות, נאך אזויפיל יארן לייקענען ווען זיי קומען מודה זיין אז ס'דא במקצת איז מסתבר אז ס'איז דא מער וואס זיי האבן נישט דערציילט בפרט ווען ס'איז דא איין עדות'שאפט נאכן אנדערן פון מענטשן וואס האבן יעצט אויפגעטרעטן פאר קאנגרעס און ס'איז דא סטעיטמענטס פון געוועזענע מיליטער לייט פון פון געוועזענע פענטעגאן באאמטע און פון געוועזענע פרעזידענטס איז מסתבר אז ס'איז יא דא וואס צו וויסן. דא וואס צו וויסן און ס'איז דא וואס צו באהאלטן. ברכה און הצלחה.